רב אחא בר יעקב אמר, רב אחא בר יעקב זאגט, כגון דנזר, אזוי גורס דער ב"ח, והוא בבית הקברות, ער האט אויף זיך גענומען נזירות ווען ער איז געווען אויפן בית הקברות, ער איז געוועזן טמא, דארף ער ארויסגיין גלייך און זיך מטהר זיין און נעמען אויף זיך נזירות, ווייל די נזירות איז נישט חל אויף אים. ווייל ער איז דאך יעצט טמא, און אויב ער זוימט זיך, ער גייט נישט גלייך ארויס, און זיך מטהר זיין, איז ער עובר דעם בל תאחר. פרעגט די גמרא, הניחא דאס וועט זיין גוט למאן דאמר דער וועלכער לערנט, לא חיילא עליה נזירות מאלתר, אז אויב ער האט געמאכט דעם נדר אויפן בית הקברות איז נישט חל קיין נזירות, זאגן מיר איז דא בל תאחר, ער דארף ארויס גיין נעמען אויף זיך נזירות, אלא למאן דאמר מאלתר חיילא עליה, דער וועלכער לערנט אז ס'איז גלייך חל אויף אים נזירות אז אויב ער וועט טרינקען וויין אויפן בית הקברות וועט מען געבן אים מלקות אפילו ער איז טמא, איז דאך שוין אויף אים חל געווען די נזירות מי איכא בל תאחר, איז דען דא אויף אים בל תאחר? ועוד, האמר מר בר רב אשי, מר בר רב אשי האט געזאגט אז אלע האלטן חיילא עליה מאלתר, אלע האלטן אז אויב ר'האט אב חיילא נזירות עליה מאלתר, אז אויב ר'איז געווען אויפן בית הקברות און ר'האט אויף זיך גענומען נזירות איז שוין חל די נזירות ווען ער גייט ארויס, ער דארף נישט נאכאמאל נעמען אויף זיך נזירות. וכי פליגי, ווען איז די מחלוקת? לענין מלקות פליגי, די מחלוקת איז נאר לגבי מלקות, אויב אזוי איז דאך נישט דא קיין בל תאחר, ווייל נזר והוא בבית הקברות איז דאך שוין חל די נזירות, ענטפערט די גמרא, אפילו הכי, כאטש ס'איז חל אויף אים נזירות, דאך קם ליה בבל תאחר, וואס טוט ער פארשפעטיגן, ווייל ער דארף דאך ענדיגן די נזירות פון טומאה און נאכהער אנהייבן ציילן נזירות טהרה, משום דקא מאחר נזירות דטהרה, ווייל ער טוט פארשפעטיגן נזירות דטהרה. אמר רב אשי, זאגט רב אשי, הואיל וכן, אויב דו האסט געזאגט אפילו עס איז חל נזירות, נאר ווייל עס איז נישט בטהרה זאגסטו איז דא בל תאחר, נזיר שטימא עצמו במזיד, א נזיר וואס האט זיך מטמא געווען, איז עובר משום בל תאחר דנזירות טהרה, און מען וועט אים געבן פאר דעם מלקות, כאטש שטענדיג בל תאחר דאך א לאו שאין בו מעשה, אבער דא האט ער דאך געמאכט דעם בל תאחר האט ער דאך געמאכט מיט א מעשה. איי ער האט זיך שוין עובר געווען דעם לאו פון לא, לא יטמא, ס'איז אויך דא א לאו על כל נפשות מת לא יבוא, אבער איז אויך עובר דעם בל תאחר. דאס וואס רב אחא בר יעקב האט געזאגט נזיר בבית הקברות ס'איז נישט קיין מחלוקת מיט דעם דער אופן איז דא און דער אופן איז דא. רב אחא בריה דרב איקא אמר, רב אחא בריה דרב איקא זאגט, ס'קען זיין א אופן פון בל תאחר עובר בבל תאחר תגלחתו, ער איז עובר ער זאל ניט פארשפעטיגן זיין תגלחת. אויב ער שערט זיך גלייך נישט אפ. ווען ער קען זיך שוין אפשערן. ולא מיבעיא למאן דאמר תגלחת מעכבת, דער וועלכער לערנט אז תגלחת איז מעכב, אז אויב ר'האט שוין געברענגט די אנדערע זאכן נאר האט זיך נישט אפגעשוירן, טאר ער נישט טרינקען וויין, איז זיכער איז ער עובר בל תאחר, ס'איז נאך א חלק פון נזירות. אלא אפילו למאן דאמר תגלחת אינה מעכבת, אפילו דער וועלכער לערנט אז אויב ר'האט געברענגט די קרבנות און ר'האט זיך נישט אפגעשוירן איז ער, זאגן מיר, איז נישט מעכב, ער מעג שוין טרינקען וויין, אבער מצוות גילוח מיהא לא מיקיים, די מצוה פון אפשערן זיך האט ער נישט מקיים געווען, איז ער עובר בל תאחר פון דער מצוה פון תגלחת. מר זוטרא בריה דרב מרי אמר עובר בבל תאחר קרבנותיו אויב ער איז געווען א נזיר און ס'איז דורכגעגאנגען די צייט ער האט גע... סתם נזירות למד יום און ער דארף ברענגען די קרבנות און ער האט נישט געברענגט די קרבנות איז ער עובר בל תאחר וואס שטייט פון קרבנות. פרעגט די גמרא ומן הכא נפקא ליה דעם דין אז מען איז עובר ביי נזירות בל תאחר ביי די קרבנות פון נזיר איז מען עובר בל תאחר לערן איך אפ מכח דעם היקש ווייל איך גלייך צו נזירות צו נדרים אזוי ביי נדר איז מען עובר בל תאחר אזוי ביי נזירות מהתם נפקא ליה, אויף דעם האב איך דאך א פסוק, שטייט כי דרוש ידרשנו אלו חטאות ואשמות, אין פסוק ווערט דערמאנט אין דארט אין די פרשה ווי עס ווערט דערמאנט בל תאחר, ווערט דארט דערמאנט עס לשון כי ידור נדר, אז מ'איז עובר בל תאחר ווען א מענטש מאכט א נדר אויף א קרבן וואס איז נישט מחויב. זאגן מיר, א חטאת און א אשם, וואס דאס איז דאך מחויב צו ברענגען דעם חטאת ווייל ער האט געטאן אזא אן עבירה וואס במזיד קומט כרת, אויב ער טוט בשוגג דארף ער ברענגען א חטאת, צו א אשם איז דאך דאך דא אופנים ס'איז דא א חיוב, איז ער אויכעט עובר בל תאחר איז דאך די זעלבע זאך, דער נזיר דארף דאך ברענגען. חטאת און אשם ליגט זיך עס שוין אין דעם כלל פון כי דרוש ידרשנו, וואזשע דארפסטו אפלערנען אז מען איז עובר ביי נזירות בל תאחר, וואס דארפסטו עס אפלערנען פון נדרים פון דעם זעלבן פסוק וואס איך לערן אפ אלע חטאות ואשמות, קען איך דאך אפלערנען דעם חטאת און אשם פון נזיר אויך? זאגט די גמרא ניין, כ'קען נישט אפלערנען פון דארט מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען חידוש הוא שחידשה תורה בנזיר. מיר טרעפן ביי נזירות א חידוש, און דא וואו ס'איז דא א חידוש איז דא א כלל אין לך בו אלא חידושו, דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען אז וואס? אז ס'זאל נישט זיין ביי א נזיר בל תאחר, דעריבער מוז איך שוין. צוקומען צום היקש אז איך לערן אפ נזירות פון נדרים, אזוי ווי ביי נדרים איז דא בל תאחר אזוי ביי נזירות, פרעגט די גמרא מאי חידוש? וואס איז די חידוש? אילימא אז דו וועסט זאגן די חידוש איז דלא מתפיס ליה לחטאת נזיר בנדר, א מענטש קען נישט זאגן הרי עלי להביא חטאת נזיר, א קרבן עולה, א קרבן שלמים, קען א מענטש מאכן א נדר, הרי עלי להביא עולה, הרי עלי להביא שלמים, אבער דאס נזירות, אויב ער איז נישט קיין נזיר, קען ער נישט ברענגען אויף זיך, דעריבער איז דאס אנדערש ווי מען זאגט פון אנדערע קרבנות, דאס איז נישט קיין חידוש, הרי חטאת חלב. ווער א חטאת וואס מען ברענגט מען האט געגעסן חלב בשוגג, דאס וואס ווערט דערמאנט דא חטאת חלב איז לאו דווקא חטאת חלב, אלע חטאות וואס מען ברענגט אויף אלע כריתות'ן רוף איך אן מיט דעם נאמען חטאת חלב, ווייל מערסטן טייל ווערט א מענטש נכשל, ער מיינט אז דאס איז שומן דערווייל איז דאס חלב. שאין מתפיסה בנדר, א מענטש קען נישט זאגן הרי עלי להביא חטאת חלב, און דאך זעהן מיר ועובר בבל תאחר, און מען איז עובר בל תאחר, איך לערן דאך עס אפ פון דעם פסוק כי וואס מען האט פריער דערמאנט כי דרוש ידרשנו, אלא זאגט די גמרא, מאי חידושיה וואס איז דער חידוש, סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען הואיל ואם אמר הריני נזיר אפילו מן חרצן,

זאגן מיר אז ווערט א נזיר לכל איז דאס א חידוש? אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא ליעבור עליה זאל ער שוין נישט אויב זאל דא זיין אין לך בו אלא חידושו זאל ער נישט עובר זיין משום בל תאחר קא משמע לן מוז איך צוקומען צו דעם היקש וואס איך גלייך צו נזירות צו נדרים זאגט די גמרא הניחא דאס וועט זיין גוט למאן דאמר דער וועלכער לערנט כי נזר מן חרצן הוי נזיר לכל זאגסטו דאס איז א חידוש. אלא לרבי שמעון דאמר רבי שמעון לערנט אין נזיר עד שיזיר מכולן, לויט רבי שמעונ'ן מיינט מען נישט שיזיר מכולן אז זאל אויסרויפן אלע זאכן, נאר מען מיינט ער גייט דער עיקר זאגן אז ער זאגט נזיר מחרצנים איז ער נישט קיין נזיר, נאר אויב ער זאגט סתם הריני נזיר דאס הייסט שוין נזיר מכולן. אויב אזוי מאי איכא למימר, איז דאך נישט דא קיין וועלכעס איז דער חידוש בנזירות. ועוד אפילו דער וועלכע לערנט אז אויב נזיר מן חרצן איז נזיר לכל, טרעפסטו יא א חידוש בנזירות, אבער האי חידוש לחומרא הוא, דער חידוש איז דאך לחומרא. טא ווי קענסטו גיין אפלערנען זאגן וויילן מען טרעפט א חידוש לחומרא דעריבער זאל אנגיין די קולא אז מען זאל נישט עובר זיין בל תאחר אלא זאגט די גמרא מאי חידושיה וואס איז די חידוש פון נזירות דסלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען הואיל ואם גילח על אחת משלושתם א נזיר דארף ברענגען דריי קרבנות, א עולה און חטאת ושלמים, און אויב ער האט נאר געברענגט איין קרבן און ער האט זיך אפגעשוירן אויף דעם, יצא, האט ער יוצא געווען, זעסט דאך, אז כאטש ס'איז דא א חיוב צו ברענגען דריי קרבנות, דאך זענען זיי נישט מעכב די תגלחת, וואלט איך געוואלט מיינען לא ליעבור עליה בבל תאחר, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן, מ'איז יא עובר בל תאחר. כ'האב נאכגעקוקט האב איך געזען, איך פארשטיי נישט דא די גמרא, א מחוסר כיפורים טאר דאך נישט עסן קיין קדשים.
דהיינו א זב א זבה נאכדעם ווי זיי האבן געציילט די שבעה נקיים און זיי האבן זיך געטובל'ט און געהאט הערב שמש טהור זענען זיי, אבער קדשים קענען זיי נאכנישט עסן ביז וואנען זיי וועלן מארגן מקריב זיין זייער קרבן, און דער קרבן פון א זב צו פון א זבה איז א חטאת און א עולה, איז אויכעט דארטן דער דין אז אויב זיי האבן נאר געברענגט די קרבן חטאת זענען זיי שוין מותר צו עסן קדשים. אויב אזוי וואזשע שטייט דא אין גמרא א חידוש אם גילח על אחת משלשתן יצא, ס'איז נישט בלויז ביי נזיר אזוי איז דער דין, דער דין איז ביי אנדערע ערטער אויכעט, ביי א זב א זבה איז אויך אזוי דער דין, כ'קען נישט מחלק זיין, גילח אחת משלשתן מיינט מען אפילו ער האט זיך מגלח געווען נאר אויף א עולה, ער האט נאר געברענגט א עולה איז שוין יוצא, איז לשון אין רש"י דא ווייזט אויס רש"י זאגט דא א, ואם לא הביא אלא חטאת מגלח עליו והיינו חידוש, ווייזט אויס אז דער דין נאר אחת משלושתן ווייזט אויס פון דעם לשון מיינט מען נישט וועלכע עס זאל נישט זיין, נאר דווקא די חטאת.
ואיבעית אימא מאי חידושיה משום דלא מתפיסה בנדר, די גמרא האט פריער געזאגט אז איך לערן אפ נזירות פון נדרים, אזוי ווי ביי א נדר איז מען עובר בל יחל דברו אויב ער איז נישט מקיים דעם נדר, און אויב ער האט געמאכט א נדר צו ברענגען א קרבן איז מען עובר בל תאחר, איז די זעלבע זאך ביי נזירות איז אויכעט פארהאנען בל תאחר, האט די גמרא געפרעגט וואס מיינט מען ביי נזירות איז דא בל תאחר, אז אויב דער נזיר האט געענדיגט די צייט פון די נזירות לויט איינע פון די תירוצים און ער דארף ברענגען די קרבנות, איז ער עובר בל תאחר. וועלכע קרבנות דארף ברענגען א נזיר א חטאת און א עושר? האט די גמרא אויף דעם געפרעגט, וואס דארפסטו צוקומען אז א נזיר איז עובר בל תאחר, ווייל איך גלייך צו נזירות צו נדרים, ביי א חטאת און א אשם לערן איך אפ פון פסוק, שטייט אין פסוק כי דרוש ידרשנו, אלא חטאות ואשמות א חטאת און אשם איז מען עובר בל תאחר, ווייס איך דאך שוין אליין אז יעדן חטאת אשם איז מען עובר בל תאחר, וואס זשע דארפסטו זאגן א נזיר דארף איך צוקומען צום היקש צו נדרים, האט די גמרא געזאגט אויף דעם א תירוץ, ווייל דא ביי נזיר איז דא א חידוש, איז מכח דעם חידוש וואלט איך געוואלט מיינען איז עס נישט דא קיין בל תאחר, דעריבער מוז איך צוקומען צו דעם היקש וואס איך גלייך צו נזירות צו נדרים, ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דאס זאגן? פריער האב איך געזאגט דער חידוש איז אם גילח על אחת משלשתן יצא, אז ער דארף ברענגען דריי קרבנות און ער האט זיך אפגעשוירן אויף איינע פון זיי האט ער יוצא געווען, יעצט זאגט די גמרא מאי חידושיה וואס איז דער חידוש, משום דלא מתפיסה בנדר, איינער וויל מאכן א נדר א חטאת אשם קען ער דאס נישט מאכן. צו א אשם נזיר קען ער נישט מאכן. איי והא דקא קשיא לך האסט דאך א קשיא חטאת חלב, חטאת חלב איז אויכעט אזא זאך וואס א מענטש קען נישט זאגן אז ער זאל ברענגען, ער מאכט א נדר א נדבה צו ברענגען א חטאת וואס מען ברענגט ווען מען עסט חלב בשוגג. זע איך דאך כאטש ס'איז נישט מתפיס בנדר, און דאך ווייסן מיר א חטאת חלב איז מען עובר בל תאחר, זע איך דאך אז דאס אויף וואס לא מתפיסה בנדר, דאס איז נישט קיין סיבה צו זאגן מ'זאל נישט עובר זיין בל תאחר, נאר חטאת חלב האט א מעלה, קאתיא לכפרה, דאס קומט מכפר צו זיין אויף דעם מענטש, איז ער עובר בל תאחר, פארשטיי איך פארוואס, ווייל ער טוט זיך זאמען צו ברענגען די כפרה, אבער חטאת נזיר, א חטאת נזיר, למאי אתיא, צו וואס קומט עס? איי די גמרא זאגט דאך אז דעריבער ברענגט א נזיר א חטאת ווייל נזיר חוטא הוא שציער עצמו מן היין, אבער עס קומט נישט אויף קיין באשטימטע חטא ווי מען זאגט, פרעגט די גמרא והרי חטאת יולדת, א יולדת נאכדעם ווי עס גייט דורך ווען זי האט געבוירן א זכר גייט דורך די פערציג טעג, ביי א נקבה די אכציג טעג, ברענגט זי א חטאת,

דער עיקר קרבן קומט נישט אויף דעם חטא, ווייל אפילו זי ווייסט אליין אז זי האט גארנישט נישט געטראכט פון דעם, דאך איז דער דין, דארף די יולדת ברענגען א חטאת. זע איך דאך אפילו עס קומט נישט לכפרה, דאך איז מען עובר בל תאחר, זע איך דאך אז דאס איז נישט קיין צוריקהאלט, ממילא וועל איך זאגן, ביי א נזיר אויך איז דא בל תאחר, וואס דארף איך צוקומען צו דעם היקש? ענטפערט די גמרא, ההיא די חטאת פון א יולדת קא שריא לה למיכל בקדשים, דאס איז איר מתיר זאל עסן קדשים, טוט דאך עס עפעס אפ, און עסן קדשים איז דאך א מצוה, דעריבער זאגן מיר איז מען עובר בל תאחר, אבער דער קרבן פון א נזיר זאל טאקע זיין ס'איז דאך אויך מתיר, ואחר ישתה הנזיר יין, אבער ס'איז דאך נישטא קיין מצוה צו טרינקען וויין. קידוש אי קודם כל קידוש איז אז קידוש איז טאקע מדין תורה, נאר דער דין אז קידוש זאל זיין על היין דאס איז א דרבנן זאך, די תורה זאגט זכור את יום השבת לקדשו, מדין תורה מיט דעם וואס מען זאגט גוט שבת, מיט דעם וואס מען זאגט מקדש השבת האט מען שוין געדענקט אז ס'איז שבת. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, אזוי ווי איך טו צוגלייכן נזרים, נזירות צו נדרים לגבי דעם דין פון בל תאחר, אזוי זאג איך אויכעט, ומה נדרים אזוי ווי נדרים האב מיפר נדרי בתו, דער טאטע טוט פארשטערן דעם נדר פון זיין טאכטער, ובעל מיפר נדרי אשתו, דער מאן טוט פארשטערן דעם נדר פון זיין פרוי, אויב ס'איז א נדר דברים שיש בהן עינוי נפש או בינה לבינו, אף די זעלבע זאך נזירות, האב מיפר נזירות בתו, און ביי נזירות אויך דער דין דער טאטע קען מאכן אויס נדר פון נזירות פון זיין טאכטער, ובעל מיפר נזירות אשתו. פרעגט די גמרא, למה לי היקשא, וואס דארף איך דאס אפלערנען א היקש? תיתי במה מצינו מנדרים, איך קען דאך עס אפלערנען מיט א מה מצינו. איז דא א לכאורה דאך זייער שווער, איך האב דאך שוין פריער ארויסגעלערנט לגבי דעם דין פון בל יחל, אז מ'איז עובר בל תאחר בנזירות, און נאך דארטן האט די גמרא נישט געפרעגט די קשיא וואס דארפסטו א היקש לערן אפ מיט א מה מצינו, פארוואס דארט האב איך נישט געפרעגט און דא פרעג איך עס, איז דער ר"ן מסביר, ווייל דארט לגבי דעם בל יחל בל תאחר, וואו ס'איז דאך א ענין פון א לאו, איך וויל מען זאל געבן מלקות, דעמאלט זאגן מיר, אין עונשין מן הדין, פון א מה מצינו קען מען נישט געבן קיין מלקות, דעריבער דארף איך צוקומען צו א היקש, און בל תאחר, לכאורה וועט איר דאך זאגן א בל תאחר איז לאו שאין בו מעשה, מען גיבט נישט קיין מלקות, אבער מיר האבן דאך געלערנט אין גמרא אז ס'איז אמאל דא א בל תאחר וואס ס'איז קום ועשה אז א נזיר איז זיך מטמא, איז דאס וואס ער איז זיך מטמא און ער טוט מאכן אז ס'זאל פארשפעטיגן צו די נזירות פון טהרה, איז דאך דאס בקום ועשה, איז דעריבער האב איך פריער נישט געפרעגט ווייל מען דארף מלקות, אבער דא או לגבי די איסור פרעגן מיר וואס זאגסטו איך מוז עס צוקומען צום היקש ככ ני כ במה מצינו, זאגט די גמרא פון מה מצינו קען איך נישט אפלערנען, דילמא קען זיין גבי נדרים הוא דמיפר, נאר ביי נדרים קען דער טאטע פארשטערן דעם נדר פון דער טאכטער און דער מאן דעם נדר פון זיין פרוי, משום דלא אית ליה קיצותא, ווייל א נדר איז דאך האט נישט קיין באשטימטע זאך, ס'איז דאך אויף אלעמאל, און כדי ווען זי וועט זיין אין זיין הויז זאל זיך נישט אייביג מצער זיין דעריבער קען ער פארשטערן אבל גבי נזירות דאית ליה קיצותא נזירות איז דאך א קיצותא עס האט א באשטימונג סתם נזירות איז דרייסיג טאג און אז מ'מאכט אויף פופציג איז פופציג אבער עס האט דאך א באשטימונג דסתם נזירות ל' יום אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא אז דער טאטע זאל נישט קענען פארשטערן די נזירות פון דער טאכטער און דער מאן זאל נישט קענען פארשטערן די נזירות פון זיין פרוי, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז מען קען יא, איז דער ר"ן פרעגט, לאמיך יעצט זאגן פארקערט, דאס איז אזוי, מיר האבן דאך א דין סתם נזירות, ל' יום, לאמיר אויב אזוי אפלערנען נדרים פון נזירות, אז אויב איז סתם נזירות ל' יום, זאל איך אויך זאגן סתם נדרים שלושים יום? זאגט דער ר"ן איך קאן אזוי נישט זאגן, ווייל אין ווארט נדר איז דאך אויך כולל נדרי הקדש און נדרי איסור, ביידע זאכן, סיי נדרי הקדש און סיי נדרי איסור, און אויב נדרי הקדש האבן דאך נישט קיין באשטימטע צייט, ווייל אז מ'איז מקדיש א בהמה למזבח איז דאך האט עס דאך א קדושה אויף אלעמאל, איז די זעלבע זאך נדרי איסור. איז זי האט אויך נישט קיין קצבה, ווייל עס איז מער בעסער צוצוגלייכן נדרי איסור צו נדרי הקדש ווי צוצוגלייכן נדרי איסור צו נזירות. אין דער משנה האט מען געלערנט האומר לחבירו, איינער זאגט צו זיין חבר, מודרני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך, ער זאגט איינס פון דיע דריי לשונות, שאני אוכל לך, שאני טועם לך, אסור. אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, בכולן, דיע זאכן וואס זיי ווערן דערזאנט דערמאנט אין דער משנה, מודרני, און מופרשני, מרוחקני, דאס אליין איז נאך נישט קיין נדר, עד שיאמר ער דארף זאגן שאני אוכל לך אדער ער דארף זאגן שאני טועם לך, ווי איז אבער ער וועט נאר זאגן מודרני דאס איז גארנישט ניט, קומט אויס אז ס'איז איין זאך אין דער משנה אויב ער זאגט מודרני אדער מופרשני אדער מרוחקני און ער זאגט שפעטער צו שאני אוכל לך דעמאלט איז דער דין איז עס א יד און ר'איז אסור. זאגט די גמרא מיתיבי, איך דארף פרעגן א קשיא, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, אויב איינער זאגט צו זיין חבר, מודר אני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך, הרי זה אסור, איז ער אסור, שאני אוכל לך, שאני טועם לך, הרי זה אסור, ווערט דאך דא דערמאנט צוויי פאלן אין דער משנה, איז נישט קיין קשיא אויף שמואל, ווייל אין דער משנה ווערט דאך נאר דערמאנט איין מאל דאס ווארט אסור ביי די ענדע, טייטש איך אזוי, ער האט געזאגט מרוחקני און ער האט אויך געזאגט שאני אוכל, דעמאלטס איז אסור. אבער דא אין דער ברייתא ווערט דאך דערמאנט צוויי מאל דאס ווארט אסור, פריער שטייט מודר אני ממך מופרשני ממך מרוחקני ממך הרי זה אסור, און שאני אוכל לך שאני טועם לך הרי זה אסור, ווייזט דאך אויס פון דעם אז ס'איז צוויי באזונדערע פאלן, אז מודרני ממך אליין איז שוין ווי מען זאגט א נדר. ענטפערט די גמרא, הכי קתני, דער פשט אין דער ברייתא איז אזוי, אז מודר אני ממך מופרשני ממך מרוחקני ממך הרי זה אסור איז דאס אסור, ווען איז דאס אסור? במה דברים אמורים? באומר שאני אוכל לך שאני טועם לך. אויב ער וועט שפעטער צוזאגן, שאני אוכל לך שאני טועם לך, אבער יעצט איז נאך אלץ נישט פארענטפערט, און וואס שטייט דער אנדערע מאל אסור? איך האב פארענטפערט טאקע דעם פריערדיגן אסור, אבער דער אנדערע אסור איז שווער, די גמרא וועט עס באלד פרעגן, נאר די גמרא פרעגט א שטארקערע קשיא. פרעגט די גמרא, והתניא? מיר האבן דאך געלערנט איפכא, שטייט נישט והתניא סיפא, אז שטייט ס'לשון והתניא איפכא, מיינט מען מ'האט געלערנט א אנדער ברייתא, עס איז נישט די סיפא פון דער ברייתא, נאר עס איז א אנדער ברייתא, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא שטייט אזוי, שאני אוכל לך, אויב ער זאגט שאני אוכל לך, אדער ער זאגט שאני טועם לך. איז דער דין אסור. ווי איז ער זאגט מודרני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך, הרי זה אסור. און דא רעדט ער צוויי באזונדערע זאכן, דא אויך קען איך נישט זאגן אז מען מיינט במה דברים אמורים, אז ווען ער זאגט שאני אוכל לך, דווקא ווען מען האט געזאגט מודרני אויכעט, דאס קען איך נישט זאגן, ווייל שאני אוכל לך אליין איז שוין גענוג. שאני אוכל לך דארף נישט צוקומען צו מודרני. ענטפערט די גמרא, תני הכי, לערן אין דער אנדערער ברייתא אזוי, וכבר אמר מודרני, ער גייט מיר דערציילן אזוי, אויב ער זאגט שאני אוכל לך, שאני טועם לך, איז אסור, וכבר אמר מודרני, נישט ווען, אפילו ער האט שוין געזאגט פריער מודרני, איז דאס נאך גארנישט ניט, נאר וואס דען, ער דארף מיט צוזאגן שאני אוכל לך. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי היינו רישא, מיינט מען נישט ס'איז די רישא פון דער ברייתא, מיר האבן דאך געזאגט אז עס איז צוויי באזונדערע ברייתא'ס, נאר היינו רישא די טייטש, ס'איז דאך די זעלבע דין וואס ס'שטייט אין דער פריערדיגער ברייתא, דאס הייסט אזוי. בשלמא אז איך זאל טייטשן אז מודרני אליין איז אסור, פארשטיי איך דעם תנא פון דער צווייטער ברייתא, וואס פאר א חידוש ער דערציילט מיר, ווייל אויב אין דער ערשטער ברייתא קען איך דאך האבן א טעות צו זאגן אז ווען איז מודרני אסור, ודווקא ווען ער זאגט שאני אוכל, דעריבער איז ער געגאנגען און ער האט משנה געווען. און ער האט פריער דערמאנט שאני אוכל שאני טועם אסור, וואס דארט פאסט זיך נישט צו זאגן דאס לשון פון במה דברים אמורים, איז כדי איך זאל נישט האבן קיין טעות צו זאגן אז ס'איז איין זאך, אבער אויב דו זאגסט אז מ'מיינט אויך אז ס'איז איין זאך, וואס זשע האט ער מיר דא, וואס איז ער מיר מוסיף מער ווי דער אנדערער, ס'איז דאך מיר נישט קיין סברה צו זאגן. וכבר אמר, דאס איז מיר נישט קיין סברה אזוי איינצולערנען. דאס איז איין קשיא. ועוד אסור אסור למה ליה למיתני, דאס פרעג איך סיי אויף דער ערשטער ברייתא, וואס אין די ערשטע ברייתא איז געשטאנען מודרני ממך, מופרשני ממך, מרוחקני ממך, אסור, הרי זה אסור, שאני אוכל לך אסור, האב איך געטייטש, אז במה דברים אמורים ווען ער זאגט שאני אוכל, איז דאך מער איבריג דער אנדערער אסור. און די זעלבע זאך ביי דער צווייטער ברייתא איז דאך מיר אויכעט איבריג דער צווייטער אסור, אלא אמר שמואל, לערן איך אזוי פשט אין שמואל, טעמא דאמר שאני אוכל לך שאני טועם לך, הוא דאסור וחבירו מותר. אויב צו דעם מודרני, צו דעם מופרשני, האט ער געזאגט שאני אוכל, דעמאלט איז ווען ער דערמאנט שאני אוכל לך, שאני טועם לך, דעמאלט זאגט טוט דאס אויף אז חבירו מותר. אז ראובן זאגט דאס, איז די טייטש ראובן אסר'ט זיך אויף שמעון'ען, אבער שמעון פון ראובן מעג יא. אבל אמר מודרני הימך לחודיה, אויב ער האט געזאגט מודרני הימך אליין, ער האט נישט דערמאנט שאני אוכל לך, שניהם אסורים, זענען ביידע אסור. פארוואס? ווי ליגט אין דיע ווערטער אז עס זאל זיין אסור ביידע? איז דער רן מסביר אזוי, אז דאס ווארט מודרני הייסט מודר אני ונכסי. איך מיט מיינע פעלדער. איז אזוי, זיינע פעלדער קען ער דאך נישט קיין הנאה האבן פון יענעם. א מענטש קען הנאה האבן פון חבר. ער אסר'ט זיך ער זאל נישט קיין הנאה האבן פון חבר. וואס דערמאנט ער די פעלדער אויכעט? איז די טייטש אז דער חבר זאל נישט קיין הנאה האבן פון זיינע נכסים. ווייל אויב נישט, דאס מיינט ער מיט דעם, נכסים האבן דאך נישט קיין הנאה פון חבר, נאר דאס וואס אז מען דערמאנט די נכסים, ווייל עס ליגט אין דעם ווארט די נכסים צו זאגן אז דער חבר טאר פון אים אויך נישט קיין הנאה. כהא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא, אזוי ווי רבי יוסי ברבי חנינא האט געזאגט, אויב איינער זאגט מודרני הימך, איז די טייטש פון דעם א אז איך בין מודר מיט מיינע פעלדער, איז שניהם אסורים זענען ביידע אסור, ווייל אויב ער זאגט איך און מיינע פעלדער זאלן נישט הנאה האבן פון דיר, און פעלדער קענען דאך נישט קיין הנאה האבן, איז א סימן ער מיינט צו זאגן אז נישט בלויז ראובן ווען ער זאגט דאס מיינט ער נישט בלויז אז ער ראובן זאל נישט קיין הנאה האבן פון שמעונ'ען, נאר ער מיינט אז שמעון פון אים זאל אויכעט נישט קיין הנאה האבן. קומט דאך יעצט אויס א אנדערע טייטש, פריער האב איך דאך געטייטשט דאס לשון עד שיאמר, וויאזוי האב איך געטייטשט עד שיאמר? ווען איז מען אסור אויב מען זאגט שאני אוכל, אבער אויב מען זאגט נישט שאני אוכל איז נישט אסור, יעצט זאג איך דאך פונקט פארקערט אז אויב מען זאגט נישט שאני אוכל איז דער איסור א גרעסערע, וואלט דאך געדארפן שטיין אנדערש אין דער משנה, וואלט געדארפן שטיין אין דעם אזוי אין שמואל אז אם לא יאמר, אויב ער האט נישט געזאגט שאני אוכל, איז און שאני טועם איז ער אסור אפילו בהנאה, דאס לשון עד שיאכל איז שווער, עד שיאמר שאני אוכל, ווייל עד שיאמר שאני אוכל ווייזט אויס אויב ער זאגט ניט שאני אוכל איז ער נישט אזוי פיל אסור, די גמרא וועט עס באלד ווייטער פרעגן. רש"י.